היינטיגע פרק איז א גוטע דוגמא פאר א פלאץ ווי מען לערנט לויט די פרקים שטימט עס בעסער ווי מען לערנט די פרשה, די פרשה איז כידוע פרשת במדבר ענדיגט זיך נאך די פקידי בני קהת, גרשון און מררי איז שוין אין פרשת נשא, איך ווייס קיינמאל נישט פארוואס די פרשה האט זיך דארט געענדיגט אבער די שכל זאגט טאקע אזוי ווי די מסדר הפרקים האט געמאכט, מאכן די פקידי גרשון קהת מררי אלע אין איין סדרה און נאכדעם די צווייטע פקידה וואס איז אויך דא. סאו אונז האבן געלערנט האט מען געציילט די לוויים שוין אין דקדוק, לכאורה די סיבה וואס מען האט געציילט זיי דארט איז געווען כדי צו וויסן פודה צו זיין די בכורים, מען האט דאך גענומען די לוויים אנשטאטס די בכורים, און נאכדעם איז געווען צוויי הונדרעט און דריי און זיבעציק איבעריגע, מילא דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס מען האט געציילט די לוויים, יעצט אזוי ווי מען האט געזען ביי די אידן ציילט מען זיי נאכאמאל, נישט נאר צו ציילן נאר צו ווייזן פאר יעדע איינער וואס זיין עבודה איז וואס זיין דזשאב איז, א דריטע מאל גייט מען זיי ציילן אין די פרשה, דאס דארף מען שוין פארשטיין פארוואס. איז דא א דריטע מאל, סוף פרק שטייט נאכאמאל האט מען געציילט די לווים, נאכדעם וואס מען האט זיי געגעבן יעדע איינער זייער עבודה, איז דריי מאל האט מען געציילט לווים, צוויי מאל די אידן און דריי מאל די לווים. סאו ווי אונז האבן געלערנט די ספר איז עוסק שטארק אין די לווים, סאו מען קען פארשטיין אביסל אז לווים באקומען מער פלאץ אביסל ווי די ישראלים, אידן. איין גרויסע זאך וואס איז נתחדש געווארן אין די פרק איז די ענין פון צודעקן די בגדים די כלים פון די משכן ווען מען האט עס געטראגן. ס'שטייט די עבודות, לאמיר. געדענקען, די עבודה פון די קהת איז צו טראגן וואס שטייט דא רופט עס די פסוק קודש הקדשים דאס איז א כלל פאר די אלע זאכן די כלי המשכן הפנימיים, שפעטער גייט זיין בני גרשון וואס זייער עבודה איז צו טראגן די יריעות המשכן מיט אלעס ארום דעם, נאכדעם גייט זיין די בני מררי וואס זייער דזשאב איז צו טראגן די חצר סאו פון אינעווייניג ביז אינדרויסן פארדעם די סדר שטימט אויך הגם די סדר ווי זיי זענען געבוירן געווארן איז גרשון קהת און מררי, פשט איז אזוי לערנען אונז אלע אנדערע מאל ביים ציילן די לווים גייט עס אויף יענע סדר, דא ווען מ'רעדט פון די עבודה גייט עס אין די סדר חשיבות העבודה, איז קהת איז די ערשטע, ער טראגט די מערסטע הייליגע זאכן, נאכדעם גרשון וואס טראגט די צווייטע זאך, נאכדעם מררי וואס טראגט די דריטע זאך, דאס איז די סדר. און ווי באלד אז קהת טראגט די חשובסטע זאך, און אויב מ'געדענקען א גרויסע חלק פון די גאנצע מעשה דא פון די משכן און די אלעס ארום און ארום איז, אזוי ווי מ'האט געלערנט הזר הקרב יומת, די כהנים דארפן היטן די משכן משמרת קיינער זאל נישט אנרירן, נדב ואביהוא האבן אנגערירט האבן זיי שוין אליינס געשטארבן, איז דא א גרויסע הדגשה אויפן נישט אנרירן די מקדש אז יעדן איש ווער ס'נישט ראוי זאל נישט קענען אנקומען, יעצט ווערט א פראבלעם, מורא'דיגע פראבלעם, מ'גייט דאך אראפנעמען די משכן, אזוי ווי מ'האט געלערנט פריער, והורד, גאנצע סדר ווען מ'פארט, צונעמט מען די משכן יעצט ווען מען צונעמט די משכן לכאורה גייט אויסקומען אז ס'גייט זיין אפן מ'דארף דאך ארויסטראגן כאילו די ארון פון די משכן מ'דארף דאך אלעס ארויסטראגן אינדרויסן קען דאך נישט בלייבן ארומגעדעקט מיט די יריעות ארום מיט די חצר מיט די גאנצע כיסוי תוך כיסוי וואס איז דא אלעמאל דאס איז א גרויס פראבלעם אזוי ווי די פסוק פירט אויס ס'דא א גאנצע פרשה סוף פרשת במדבר אינמיטן פון אונזער פרק אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו וואס טייטש כבלע את הקודש וואטעווער ס'מיינט אין די מינוט צווישן די אראפנעמען די משכן און ווען פארן איז עפעס א מורא'דיגע מסוכנ'דיגע מינוט באופן כללי קען מען פארשטיין צונעמען א זאך איז מסוכן אבער ביי די קדושה עס איז ס'ווערט אזויווי א לייוו ווייער יא א ווייער דארף האבן שיעלדינג אז ס'איז לעבעדיג און מ'דארף עס קאנעקטן איז מורא'דיגע מסוכנ'דיגע זאך און וואס איז די עצה וואס מ'האט געטראפן פאר דעם? אז אהרן ובניו זיי די די לווים זענען טאקע ממונה אויפן טראגן אבער ס'מיינט נישט אז די קהת איז ממונה אויף עס צונעמען ווער גייט עס צונעמען אהרן ובניו גייען נעמען די פרוכת זיי גייען צודעקן די ארון מיט די פרוכת גייען צולייגן אים נאך א כיסוי עור תחש א תכלת דריי לעוועלס פון כיסויים אויף די ארון אליינס זעלבע זאך אויף די שולחן גייען זיי לייגן א בגד תכלת און אויף די בגד תכלת נאך צוויי כיסויים די שני און די עור תחש זעלבע זאך אויף די מנורה גייען זיי צודעקן אין א בגד תכלת און נאכדעם נאכאמאל א תחש זעלבע זאך אויף די מזבח הזהב א בגד תכלת נאך א תחש זעלבע זאך פאר אלעס אנדערש גייען זיי לייגן א בגד תכלת און מזבח אין דער חיצוני גייען זיי לייגן א בגד ארגמן און א כלי תחש איז יעדע זאך האט עטליסט צוויי כיסויים אז די קודש הקדשים די עניני הקודש הקדשים האבן דריי כיסויים אינקלודינג די שלחן וואס דאס דארף מען פארשטיין אבער אזוי ווי כעין אזוי ווי ווען די משכן איז עס שטייט איז עס דא אזוי ווי יעדע זאך חותם בתוך חותם, אזוי ווען ס'פארט גייט עס זיין צוגעדעקט מיט דעם, און נאכדעם ערשט קען די קהת עס נעמען און זיי גייען עס טראגן, דאס איז די גרויסע חידוש פון די פרשה, נאך דעם האט ממנה געווען אלעזר ער זאל טראגן די חשוב'סטע זאכן, דאס איז שייך צו בני קהת, נאכדעם בני גרשון האבן טראגן די חצר, און איתמר גייט טראגן, נישט ער גייט טראגן עפעס, שטייט אז ער גייט זיין ממונה אויף זיי. נאכדעם איז דא מררי וואס זיי טראגן די ענינים פון די קרשים און די חצר און אזוי ווייטער און אויף זיי איז ממונה איתמר ווייטער אלעזר איז ממונה אויף די חשוב'סטע זאכן ער גייט זיין דער כהן גדול שפעטער ער איז חשוב'ער און מררי און און גרשון אויף זיי איז ממונה איתמר שטייט נישט אז זיי האבן א תפקיד. נאכדעם פירט מען אויס נאכאמאל משה אהרן און נשיאי העדה ווער זענען די נשיאים וואס האבן געציילט די בני קהת גרשון און מררי איז עס די נשיאי הלוי איז עס די נשיאים באופן כללי זיי האבן געציילט עס אויסגעקומען וויפיל יעדע איינע האט צוויי טויזנט זיבן הונדערט און פֿופֿציק פאר פאר קהת צוויי טויזנט זעקס הונדערט און דרײַסיק פאר גרשון און דרײַ טויזנט צוויי הונדערט פאר מררי איז דאס איז די פקודי הלוויים סך הכל קומט אויס אַכט טויזנט פֿינף הונדערט און אַכציק על פי השם איש על עבודתו ועל משאו.